אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! כ'האב באקומען אסאך מעסעדזשעס אווער די פעסט פיו וויקס אז פרייטאג ענדיג איך אויך די שיעור, האב א סוקסעספול דעי, אבער פרייטאג, ס'קומט דעם שבת קודש און בעצם האב איך אריינגעטראכט דערין ווייל א גאנצע וואך זעמיר זיך נאר דא צו זיך צוגרייטן צום שבת, מ'זאל קענען אנקומען צום ליינען און פארשטיין וואס די בעל קורא זאגט, מ'זאל קענען אנקומען צו די שבת טיש. און פארשטיין וואס די ווען די יונגעלע ברענגט אהיים א צעטל פון חדר זאל מען פארשטיין וואס ער זאגט און און נישט זיין קיין עם הארץ, סאו די גאנצע אונזער גאנצע אינטענשאן דא איז בעצם יעדן טאג מאכט מען אונז נאך א הכנה פאר שבת קודש און מען דארף טאקע ענק זענען אלע גערעכט, סאו געטס מיך א דערמאן אויב עטס געדענקטס געטס מיך א דערמאן סוף שיעור אז איך זאל זאגן האב א לעכטיגן שבת, סאו אונז האבן נעכטן געענדיגט אז יוסף וואס איז געווען דארט די מעשה מיט יוסף און די אשת פוטיפר. און מ'האט אים אריינגעשליידערט דארטן אין טורמע, און אויסער דעם איז געווען דארטן, די גאנצע שטאט האט גערעדט פון דעם מעשה, ווייל דער אשת פוטיפר האט אין יעדעמ'ס מויל אריינגעלייגט דעם מעשה, עס פארשפרייט אז דער יוסף האט געטון אזא דבר גנות, און אזוי ווייטער, סאו ער איז געווען אזוי ווי די טאקינג פוינט, די גאנצע אטענשאן איז געווען אויף יוסף. סאו גלייך האט די אייבערשטער געמאכט אז ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה, דער משקה מלך מצרים, סאו דא רעדט מען נישט ממש פון די שר המשקים, מען רעדט פון דער וואס האט געמאכט די משקה, ווייל דער שר המשקים האט געהאט מענטשן אונטער זיך אויף וועם ער איז געווען ממונה, סאו די טענה איז געווען, שפעטער וועט מען זען אז אז אז ויקצוף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים, אז פרעה האט זיך אויפגערעגט אויף די שרים, וויאזוי קען זיין אז אונטער דיין לידערשיפ איז געשען אזא מין חטא, מען וועט באלד זען די דיטעילס וואס דארטן איז געווען. אבער בעצם אין די מדרש שטייט אז יוסף איז געווען צען יאר אין תפיסה, און ערשט נאכדעם איז געווען די מעשה מיט די שר המשקים און שר האופים און ווייל ער האט געזאגט צוויי מאל די לשון פון אז זאלסט מיך געדענקען אז האסט דיך פארלאזט אויף זיי, דעמאלטס באקומסטו נאך צוויי יאר, סאיז געווען א טאטאל פון צוועלף יאר, אבער דאס שטימט נישט אביסל לויט וואס רשי וויל דא זאגן אז אז מען האט געוואלט אוועקנעמען די אטענשאן פון יוסף און עס לייגן אויף די צוויי סריסי פרעה. סאו איז דא אנדערע וואס קריגן זיך און זאגן אז דער מדרש איז נישט אזוי אז אז אז ס'קען נישט זיין אז אז ער איז געהאט געווען צען יאר נאר ער האט לענגער געארבעט ביי די אשת פוטיפר פארדעם סאו ער האט געדארפט זיין א טאטאל פון דרײַצן יאר א עבד נאך די טערטין יערס איז ער געווארן דער משנה למלך סאו די דרײַצן יאר דער מדרש זאגט אז די ערשטע די ערשטע יאר האט ער געארבעט בבית פוטיפר די נעקסטע צען איז ער געווען אין תפיסה ביז די מעשה פון שר המשקים שר האופים נאכדעם נאך צוויי איז האסטו א טאטאל פון דרײַצן. אנדערע וועלן זאגן אז ניין, אז גלייך אז ער האט געארבעט א גוטע צען יאר אין די הויז פון די אשת פוטיפר, און ערשט נאכדעם די עלעפטע יאר האט מען אים אריינגעווארפן אין תפיסה, און די צוועלעפטע און דרייצענטע יאר האט ער נאר געווארט. בקיצור, סאו יא, דאס זענען בעיסיקלי די די דאס. סאו אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, דא שטייט. משקה מלך מצרים והאופה, צו וועם האבן זיי זיך פארזינדיגט? לאדוניהם, צו זייער הער, די קעניג פון מצרים, אנדערע ווילן מדייק זיין אנדערש אין פסוק ווייל ס'שטייט דאך פאקטיש משקה מלך מצרים והאופה, ווילן זיי זאגן אז די וואס האבן דאס געמאכט, דאס הייסט די אונטערטאנען אונטער די שר המשקים און שר האופים, זיי האבן געקאוזט אז זייער הער, דער אדון דער שר המשקים און שר האופים זאל זיך פארזינדיגן למלך מצרים, און אז דו קוקסט אריין אין פסוק, האסטו דא נאך א דיוק, ווייל עס שטייט, משקה מלך מצרים והאופה, פינטל און ווייטער, פארוואס שטייט נישט, משקה והאופה מלך מצרים, דער וואס מאכט די טרינקן און דער וואס באקט פארן קעניג מצרים, נאר דער וואס, דאס אז עס איז אריינגעפאלן א פליגל אין די טרינקן איז א קלענערע אונס. ווי דאס אז ס'איז אריינגעגאנגען א שטיינדל אין די ברויט. פארוואס? ווייל ס'קען זיין אז די פליגל איז אריינגעגאנגען שוין נאכדעם וואס ער האט געענדיגט זיין דזשאב, ער האט עס שוין אראפגעלייגט אויפן טיש פון פרעה, און אויך האט ער נישט געדארפט לייק ס'האט געקענט אריינפאלן ביי מיסטעיק מער ווי דאס אז ס'זאל זיין א שטיינדל דארט אויפן טיש רעדי צו אריינפאלן, ווייל א שטיינדל האט דאך ווייניגער בחירה, דער פליגל קען קומען און. ער קען זיך קען זיך ווייניגער אויסרעכענען וועגן דעם משקה מלך מצרים והאופה ווייל ער איז ווייניגער ווערד קיצור שוין האבן מיר גערעדט א לאנגס און א ברייטס אויף פסוק א' אבער פשוט פשט לאמיר גיין נאכאמאל דעם פסוק אויף רעגולער ספיד ויהי אחר הדברים האלה ס'איז געווען נאך די דאזיגע רייד חטאו משקה מלך מצרים דער משקה מלך מצרים דער טרינקער פון מלך מצרים והאופה און אויכעט זיין בעקער לאדוניהם צו זייער הער למלך מצרים צום מלך מצרים סאו זאגט די הייליגע רשי אחר הדברים האלה וואס עפעס גלייך נאך די מעשה פון אשת פוטיפר איז געווען די מעשה לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק די רשענטע, די אשת פוטיפר האט געמאכט אז יעדער איינער זאל רעדן וועגן דעם יוסף, לדבר בו ולגנותו, צו אים בארעדן איבער די מעשה. הביא להם הקדוש ברוך הוא סורחנם של אלו, האט דער אייבערשטער געמאכט אז ס'זאל קומען א פרישע שטיקל גאסיפ, אז דער עולם זאל יעצט רעדן פון דעם שר המשקים שר האופים וואס זיי האבן אלץ אפגעטון פאר'ן קעניג. און שיפנו אליהם ולא אליו ס'זאל אוועק גיין די אטענשאן פון יוסף ס'זאל גיין אויף די שר המשקים שר האופים ועוד שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם גלייך נאכדעם וואס ער איז געווען אין דזשעיל האט ער דאך געדארפט האבן איינער זאל עם זאל צוקומען אז ס'זאל געשעהן א נס אז ער זאל ווערן אויסגעלייזט און ער זאל ווערן עווענטשעלי משנה למלך האט די אייבישטער גלייך מזמין געווען אז די שר המשקים שר האופים זאלן אריינגיין וואס זיי זענען געווען די שליחים וואס פון יוסף'ס עווענטשועל גאולה זאגט די הייליגע רשי חטאו. זה נמצא וואס איז געווען די זינד פון די שר המשקים און שר האופים זה נמצא זבוב בפיילי פוטירין יא בפיילי פוטירין אז אין די כוס פון פרעה איז דא וואס זאגן אז פיילי פוטירין מיינט א בעכער וואס פון בשמים אזא קאקטעיל וואס מען פלעגט טרינקן נאכן נעמען א נאכן גיין אין מרחץ וואס מען איז געווען זייער שוואך און דאס האט זיך אזוי ווי אויפגעלעבט אבער פשוט פשט אז די בעכער פון פרעה וזה נמצא צרור בגלוסקין שלו און דעם דער בעקער האט מען געטראפן א שטיינדל אין די ברויט וואס ער האט אנגעגרייט פאר פרעה. והוא עוף, אז זאגט רשי פשוט אז דער בעקער את פת, וואס האט ער געבאקן? את פת המלך, וואס הייסט אז אז די באק, והאופה מיינט אז דער בעקער פון פרעה, און רשי ברענגט און זאגט אז ואין לשון אפייה אלא בפת, דעם לשון פישטור. קיצור אנדערע שיטות אין די מדרש איז אז זייער זינד איז געווען אנדערע זאכן, די מדרש זאגט אז די אז די צוויי האבן געוואלט חתונה האבן מיט די טאכטער פון פרעה ממילא וועגן דעם האט מען זיי באשטראפט, תרגום יונתן זאגט אז בעצם האבן זיי אינזין געהאט דא צו אריינלייגן סם. און דאס איז געווען זייער זינד אז זיי האבן געוואלט הרג'נען דעם קעניג און מ'האט זיי געפאקט ביי די מעשה, בקיצור סאו מ'האט זיי אריינגעווארפן אין תפיסה, און די תורה זאגט אונז אז ניין נישט אזוי דאס איז געווען די מעשה דאס איז געווען די חטא, יעצט ווייל זיי האבן געטון דעם חטא איז איז ויקצוף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים, און דא שטייט שוין יא שר המשקים ווייל ער די פרעה האט זיך גערעגט אויף זייער ממונה דער וואס איז דער וואס איז ריספאנסיבל פאר די מענטשן וואס באקן און פאר די מענטשן וואס גרייטן אן די וויין. ווייל ס'נישט יתכן אז די שר אליינס זאל עס טון, ער איז דאך א גרויסע שר, ער איז אזוי ווי די סעקרעטערי אוו סטעיט, ער האט אונטער זיך די די מענטש וואס טוט די עקשול ווארק, די די די דעילי גריינד, איז ויתן אותם במשמר, מען האט זיי פאר איינגעשפארט אינעם דזשעיל בית שר הטבחים, אין די הויז פון פון פוטיפר. ווייל די דזשעיל איז געווען אין די הויז פון פוטיפר, סאו לויט רש"י, שיטת רש"י איז אז שר הטבחים מיינט אז ער איז די בוטשער פון פרעה, נישט דער וואס איז ריספאנסיבל צו הרג'נען די הרוגי מלכות. אבער לויט די שיטות אז ס'איז געווען צו הרג'נען די הרוגי מלכות פארשטיי איך זייער גוט פארוואס די דזשעיל איז געווען אין זיין הויז, לויט שיטת רש"י איז עס אביסל שטומפיג. אבער נאכאלץ, די דזשעיל איז געווען אין די הויז פון פוטיפר אל בית הסוהר צום. תפיסה, מקום אשר יוסף אסור שם, דער זעלבער תפיסה וואס יוסף איז געווען דארטן איינגעשפארט, און מען האט זיי אריינגעלייגט אין תפיסה זיי זאלן אויסווארטן, ווייל בעצם איינער וואס טוט אזא זינד וואלט מען דאך גלייך אפגעווישט פון וועג, מען וואלט זיי געהארגעט, נאר פרעה האט זיי אריינגעלייגט אין תפיסה אויסצואווארטן ביז זייער דין תורה וועט זיין, און דעמאלטס וועט מען שוין זען וואס מען טוט מיט זיי, ויפקד שר הטבחים את יוסף, דער שר הטבחים דער אויפזעער פונעם תפיסה האט אויפגענומען יוסף אז ער זאל זיי באדינען. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישרת אותם אז יוסף זאל זיי באדינען כדי וועגן זיי זענען חשוב'ע שרים, ממילא האט ער גענומען דעם חשוב'סטן פון תפיסה, דער אויפזעער פון תפיסה, דער יוסף וואס איז געווען מורדיג באחיינט, אז ער זאל זיין רעספאנסעבל אויף זיי, ויהיו ימים במשמר און זיי זענען געווען א פולן קיילעכיגן יאר אינעם דזשעיל, סאו דא האסטו פרי וועגן די פריערדיגע חשבון, האסטו לויט די מדרש האסטו צען, עלף איז די יאר וואס ביז זיי האבן גע'חלומ'ט, און נאכדעם צוועלף דרייצן.

און ויחלמו נאך די נאך די שנים עשר חודש וואס זיי זענען געווען דארטן אין דזשעיל, האט זיך געמאכט איין טאג אז זיי האבן גע'חלומ'ט ביידע א חלום, ויחלמו חלום שניהם איש חלומו בלילה אחד, סאו פשוט פשט אז ביידע האבן גע'חלומ'ט, אבער אז דו קוקסט אריין אין די לשון העסטו זעהן ויחלמו חלום שניהם, יעדער האט גע'חלומ'ט ביידענ'ס חלום, און רשי וועט טאקע דאס דרוקן. און אין די מדרש די צווייטע פשט פון רשי אז יעדער האט געחלומט דעם צווייטנס פתרון אויך. איש כפתרון חלומו, יעדער האט געחלומט א חלום וואס האט זיך פונקטליך אויסגעלאזט לויט די לויט די פתרון וואס מען האט זיי עווענטשעלי געגעבן. ס'איז נישט געווען קיין איין דיטעיל וואס איז ארויסגעפאלן פון די פיקטשער, אלעס איז געווארן אפגעטייטשט שפעטער. המשקה והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר, דא וואלט שוין יא געדארפט שטיין שר המשקה ושר האופה, ווייל פריער האט מען מדייק געווען אז די ערשטע פסוק שטייט נישט שר, וועגן מען רעדט דא פון די אונטערטאנען, נישט די שר אליינס, נאר דא שרייב איך עס ווייל זיי זענען אין דזשעיל, זענען אויס שר, און זיי זענען יא די שר המשקה ושר האופה זענען געווען. איז איינגעשפארט אין בית הסוהר, ויחלמו חלום שניהם זאגט די הייליגע רשי, ויחלמו שניהם חלום, אלזא פשוט פשט איז אז דארפסט אביסל ארומדרייען די ווערטער, נישט ויחלמו חלום שניהם, נאר ויחלמו שניהם חלום, דאס איז פשוט פשט, זה פשוטו, אבער פאקטיש האט דאך די תורה געשריבן אנדערש די לעיאוט פון די ווערטער, ממילא קען איך עס אויך דרש'ענען, פארדעם ברענגט רשי אראפ די דרש, מדרשו, כל אחד חלם חלום שניהם. שחלם את חלומו ופתרון חבירו, יעדער האט געחלומט צוויי חלומות, זיין אייגענע חלום, און אויך די פתרון פונעם חבר, און ווען זי, ווי ווייס איך דאס, ווייל ס'שטייט דאך שפעטער וירא שר האופים כי טוב פתר, דער שר האופים האט געזען אז מען האט דאך גוט, יוסף האט געמאכט א גוטע פתרון פארן שר המשקים, ווען ער האט אים פותר חלום געווען קודם. וויאזוי ווייסטו אז ס'איז א גוטע פתרון? אפשר איז עס הוילע שטותים? ניין, ווייל איך האב אויך גע'חלומ'ט דעם פתרון, ס'איז אקוראט וויאזוי איך האב גע'חלומ'ט אז יענעמ'ס חלום מיינט יענעמ'ס פתרון. זייער שיין. סאו איש כפתרון חלומו, כל אחד חלם חלום הדומה לפתרון העתיד לבוא עליהם. יעדער האט גע'חלומ'ט א חלום וואס איז זייער גלייך צו די פתרון וואס גייט עווענטשעלי קומען. דאס הייסט יעדע פרט פונעם חלום. איז געווען גלייך צו די פתרון וואס גייט עווענטשעלי קומען, איז ויבא אליהם יוסף בבוקר, איז יוסף געקומען צו זיי די נעקסטע צופרי, ווייל לכאורה האבן זיי נישט געשלאפן מיט זיי ווייל זיי זענען חשוב'ער איז מסתמא האבן זיי געהאט א בעסערע באנק בעט צו וואס, און וירא אותם והנם זועפים ער האט זיי געזען אז זיי זענען מורא'דיג טרויעריג מורא'דיג דיפרעסט, סאו פארוואס זענען זיי דען געווען מורא'דיג טרויעריג, לכאורה די שר המשקים האט דאך לכאורה גע'חלומ'ט א גוטן חלום. נאר דער שר האופים איז געווען דיפרעסט פשוט ווייל ער האט געזען אז אז נאר דער שר המשקים גייט ווערן באפרייט פארוואס ווייל ער ער האט דאך גע'חלומ'ט די פתרון פונעם שר המשקים האט ער געזען יענער ווערט באפרייט און אויף זיך האט ער נישט געוואוסט צו ער גייט ווערן באפרייט איז ער געווען טרויעריג און דער שר המשקים אפילו ער האט גע'חלומ'ט פאר זיך א גוטע חלום אבער די פתרון פון יענעם איז דאך אז מען גייט אים אויפהענגען ממילא האט ער מורא געהאט אז אפשר אים וועט מען אויך אויפהענגען, סאו ביידע זענען געווען זועפים און רש י טייטשט זועפים מיינט עצבים, טרויעריג, כמוה, רש י ברענגט זיך אפאר ראיות, סר וזעף דארטן ווי עס שטייט ביי אחאב ווען ער האט באקומען בנביאה אז ער גייט אז ער איז חייב מיתה און ער גייט שטארבן איז ער אהיימגעקומען זעף, די זעלבע זאך שטייט דארט אין זעף השם אשא אז כנסת ישראל

אין די הויז פון זיין הער לאמור מדוע פניכם רעים היום פארוואס זענט עטץ אזוי טרויעריג? סאו לכאורה וואס פרעגט ער זיי וואס זענען דאך פאקטיש חשובער פון אים סאו וואס וויאזוי נעמט ער די חוצפה זיי צו פרעגן? נאר וויבאלד ער איז געווען ממונה אויף זיי זאגט די הייליגע אור החיים הקדוש ער איז געווען ממונה אויף זיי האט ער מורא געהאט אז אפשר האט ער זיך נישט נוהג כבוד געווען מיט זיי וויאזוי ס'דארף צו זיין אדער אפשר האט ער זיי נישט גענוג גוט מכבד געווען און וועגן דעם זענען זיי טרויעריג האט ער געפרעגט מיינע הערן וואס גייט פאר? האב איך ענק נישט גענוג גוט מכבד געווען? האבן זיי געענטפערט ויאמרו אליו חלום חלמתי חלום חלמנו ופותר אין אותו, אונז האמיר גע'חלומ'ט א חלום און אונז האמיר נישט אויף דעם קיין פתרון, וואס הייסט קודם דער רמבן זאגט פשוט אז אונז האמיר גע'חלומ'ט אזא וויערד חלום אז אונז האלט מיר נישט אז ס'איז דא א נברא אויף די וועלט וואס קען אונז עס אפילו פותר זיין, וועגן דעם זעמיר עס אנדערע ווילן זאגן אז ניין זיי זענען ארום געגאנגען דארטן צו יעדעם איינעם אין די תפיסה און געפרעגט וואס די פתרון אויף דעם חלום איז און קיינער האט נישט געוואוסט צו ענטפערן אויך האבן זיי געפרעגט זייערע שטערן זעערס און קיינער האט נישט געוואוסט צו ענטפערן. זענען זיי געווען דארטן זועפים, ויאמר אליהם יוסף, הלא לאלקים פתרונים, דער זעלבער באשעפער וואס מאכט אז א מענטש זאל חלומ'ען, מאכט אויכעט, גיבט אויכעט אריין די דעת אין א יומען ביאינג אז ער זאל קענען פותר זיין חלומות, מילא מיין איך, איך מיין מיך נישט דא גרויס האלטן אז איך בין א איש אלקים, אבער אפשר וועל איך זוכה זיין צו באקומען די שכל און די דעת פונעם אייבערשטן צו וויסן ענקערע פתרון, דער זעלבער באשעפער וואס האט ענק געגעבן די חלום אין די פירסט פלעיס, מילא וועגן דעם בעט איך ענק, ספרו נא לי, פארציילטס מיר דעם חלום, ויספר האבן זיי, ויספר שר המשקים האט שר המשקים אנגעהויבן קודם. און ער האט פארציילט את חלומו ליוסף ויאמר לו בחלומי אין מיין חלום האט ער געדרוקט ער דא מיין חלום ווייל ער האט געחלומט צוויי סיי זיינס און סיי די פתרון פון זיין פרענד, במילא וועגן דעם דרוקט ער דא בחלומי, והנה גפן לפני ער פארציילט אז ס'איז דא געווען א טרויבן בוים פאר מיר, סאו לאמיר מאכן א שטיקל הקדמה, ס'איז דא פיר סטעידזשעס וויאזוי א טרויבן בוים וואקסט. די ערשטע סטעידזש איז סאיז קודם דא די צווייג וואס דאס בלייבט שוין איבער פון סיזען טו סיזען נאר ווען סהייבט אן די בלי סיזען הייבט זיך אן קודם בליט עס סקומט ארויס אזא א בלעטל נאכדעם וואס די בלעטל פאלט אראפ קומט ארויס א זאך וואס הייסט א נץ א סמדר א פיצי פיצי זאך וואס פון דעם וועט עווענטשעלי ווערן א פיצי טרויבן דאס איז די צווייטע סטעידזש קומט ארויס די נץ די עלתה נצה ווי מוועט זעהן שפעטער אין פסוק די דריטע סטעידזש איז סוואקסט ארויס א פיצי טרויבן סווערט גרעסער און גרעסער סווערט אינטו א פיצי טייני טרויבן און נאכדעם ווערט עס פולי געצייטיגט און ס'קומט ארויס די געהעריגע טרויבן. סאו פארציילט ער אזוי פאר יוסף ובגפן, אויף דעם טרויבן בוים איז געווען שלשה שריגים, דריי לאנגע צווייגן אויף דעם וואקסט טרויבן, והיא כפרחת, און ס'איז געווען, נישט, ס'איז געווען בשעת די פרחת דעמאלטס עלתה נצה, ווייל עלתה נצה איז דאך שוין א שפעטערע סטעידזש, ווי מ'וועט זען באלד אין רשי. סאו קודם דארף פרחת מיינט אז ס'וואקסט ארויס א בלומעלע, די בלומעלע דארף אראפפאלן נאכדעם קומט ארויס עלתה, סאו והיא כפרחת איז געווען כאילו ס'בליהט, און כ'האב געזען ווי ס'קומט ארויס א נצה. וואס אויב ס'איז שוין ארויסגעקומען א נצה, מוז זיין אז ס'האט פארדעם געמוזט בליען, און דעמאלטס הבשילו אשכלותיה ענבים, און דעמאלטס איז עס געווארן פולי און פולי געצייטיגט ביז ס'איז געווארן רעדי אראפצונעמען פון בוים. זאגט דער הייליגער רשי שריגים, זמורות ארוכות, ס'איז אזעלכע לאנגע צווייגן, שקורין ווידיץ בלעז. סאו זאגט רש י והיא כפורחת מיינט נישט ווען סהאט געבליהט איז ארויף געקומען די נצה ווייל אונז האבן געשמועסט אז נצה איז ערשט א שפעטערע סטעידזש נצה קומט ערשט ווען די בלי' פאלט אראפ דעמאלטס וואקסט ארויס די נצה נאר זאגט רש י כפורחת איז אזוי ווי א כ"ף הדמיון דומה לפורחת סאיז כאילו סהאט געבליהט והיא כפורחת נדמה לי בחלומי כאילו היא פורחת סהאט מיר אויסגעקוקט אין חלום כאילו סבליהט פארוואס ווייל איך האב דאך שוין געזעהן עלתה נצה איך האב געזעהן סקומט ארויס די נצה וואס פון דעם וועט עווענטשעלי ארויסקומען א טרויב האב איך געוואוסט אז סהאט געמוזט דא זיין א בלי' פארדעם. און רש י זאגט נאכדעם די סטעידזשעס, סאו היא כאילו היא פורחת ואחר הפרח, נאכדעם וואס דער בלעטעל אוו די אריזשינעל בלי פאלט אראפ עלתה נצה, דעמאלטס הערשט דעמאלטס קומט ארויף דער נץ, די פיצי זאך וואס פון דעם וועט זיין א טרויבן, און ונעשה סמדר ס'ווערט א, איט טורנס אינטו א פיצי טרויבעלע, וואס דאס איז אשפניר בלעז, און ואחר כך די פערדע סטעידזש איז הבשילו ס'ווערט אינגאנצן געצייטיגט. יעצט, גייט רש י זאגן, ווייל פון תרגום פשוט פשט אז דו לערנסט אפ דעם תרגום, וועסטו דיך טועה זיין און זאגן אז בשעת די. בשעת די בלי קומט ארויס דער נצה. באט ס'איז נישט אמת, ווייל דער נצה איז דאך א שפעטערע סטעידזש. סאו לאמיר לערנען קודם תרגום פשוט. והיא כד אפרחת, ווען ס'בליהט, אפקת לבלבין קומט ארויס דער נצה. קומט ארויס דער דער פיצי זאך וואס פון דעם גייט ארויסקומען. ווייל דאס דאס קען דאך נישט זיין אמת. ווייל אויב אויב אזוי האסט דאך געמיסט דא אפאר סטעידזשעס. בשעת די די בלי קומט נאכנישט ארויס דער נצה. אלא מאי פאר דעם זאגט רש"י אז די גאנצע זאך כד אפרחת אפקת לבלבין, עד כאן תרגום של פורחת, אז ביז דא דיסקרייבט די תרגום די קאנסעפט פון בלי, און ערשט שפעטער הייבט ער אן זאגן אז עלתה נצה, דעמאלטס איז שוין שטימט עס זייער גוט לויט לויט שיטת רש"י אז די כפורחת איז א כ"ף הדמיון, און ס'איז נישט בשעת די בלי קומט ארויס די נצה, בשעת די בלי קומט נישט ארויס די נצה, בשעת די בלי קומט ארויס א בלעטל, די בלעטל דארף אראפפאלן ערשט נאכדעם קומט ארויס די בליצו. איי. לכאורה איז זיך עס נישט מדייק אין תרגום, וועגן די ת, אויב זאגט שוין די תרגום היא כד אפרחת, ווייס איך וואס איז געשען, ביי אפרחת מיינט אז עס וואקסט ארויס א בלעטל, דארף נישט די תרגום מסביר זיין אז אפקת לבלבין איז דעמאלטס ארויסגעקומען א בלעטל. נאר עם כל זה זאגט רש"י אז ס'מיינט אז די תרגום וויל פלעין זאגן אז בשעת'ן בשעת'ן בלי קומט ארויס א בלעטל, ווייל ס'קען נישט זיין אז ס'זאל ארויסקומען א נץ בשעת די בלי. פארוואס? וועגן נץ גדול מפרח, די פיצי זאך וואס. פון דעם קומט ארויס א טרויב איז גרעסער, נישט גרעסער אין סייז, נאר א שפעטערע סטעידזש אין די גראוט, ווי דער פרח, ווי די ארידזשינעל בלעטל וואס קומט ארויס בשעת די הפרחה. און רש"י ברענגט זיך צוויי ראיות פון וואו איך ווייס דאס, ווייל ס'שטייט ובוסר גומל יהיה נצה, אז ערשט נאכדעם איז געווען דער נצה, נאכדעם וואס ס'איז שוין געווען, וואס ס'איז שוין אראפגעפאלן דעם בלעטל, איז געווען דער נצה, און נאך א ראיה ברענגט ער דארטן, שטייט ויצא פרח, קודם איז ארויסגעקומען דעם פרח, וואס די פרח איז די ארידזשינעל בלי, די ארידזשינעל בלעטעלע, און והדר ויצץ ציץ, נאכדעם שטייט ויצץ ציץ דארטן ביי די מעשה פון די שטעקענעס מיין איך, נאכדעם הערשט איז ארויסגעוואקסן דער זאך וואס פון דעם קומט ארויס די פירות, סאו אלא מאי מוז איך מוז איך מוז איך זאגן אז דער תרגום היא כד אפרחת אפקת לבלבין איז פאר ער הייבט אן מסביר זיין די עלתה נצה, וועגן עלתה נצה געשעט נישט בשעת די פרח, איז בשעת ווען ס'בליט. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער און ער פארציילט ווייטער פאר יוסף וכוס פרעה בידי און כ'האב געהאט א כוס די בעכער פון פרעה אין מיין הענט ואקח את הענבים כ'האב גענומען די פערטיג געצייטיגטע טרויבן ואשחט אותם און כ'האב זיי אריינגעקוועטשט אל כוס פרעה און ואתן את הכוס על כף פרעה און כ'האב גענומען דעם כוס און כ'האב עס געלייגט אויף די הענט פון פרעה זאגט די הייליגע רש"י ואשחט איז כתרגומו ועצרית כ'האב עס אויסגעקוועטשט והרבה יש בלשון משנה אז אז אשחט מיינט אויסקוועטשן א פירה און ארויסצונעמען די זאפט פון דעם. ויאמר לו יוסף, האט יוסף אים צוריקגעענטפערט, זה פתרונו, דאס איז די פתרון פון דיין חלום, שלשה שלשת השריגים, די דריי צוויי, די דריי צווייגן וואס דו האסט געזען, איז שלשת ימים הם, רעפרעזענט דריי טעג. איז זאגט רש"י שלושת ימים, סימן הם לך לשלושת ימים, ס'איז א סימן פאר דיר פאר דריי טעג, אז אין דריי טעג ארום ווען דעמאלטס גייט זיין די פארטי די יום הולדת פון פון פרעה, דעמאלטס גייט געשען וואס ס'גייט געשען וואס איך גיי דיך יעצט זאגן. סאו אבער לכאורה איז, לאמיך אריינדזשאמפן מיט א קשיא, ווייל ביי פרעה דארטן ביי די זיבן שיבולים האט דאך האט דאך יוסף פותר חלום געווען אז יעדע שבוי אז יעדע צווייגל, רעפרעזענט א גאנצע יאר, זיבן הונגער יארן און זיבן זאטע יארן, בעיסד אויף די זיבן שבלים. און פארוואס עפעס דא ווען דו זעהסט זיבן שריגים זאגסטו אז ס'מיינט טעג? נו די תירוץ צו דעם איז געווען וויבאלד ער האט אים פארציילט א חלק פון די חלום, און סאו איי קענסט קענסט דאך ענטפערן פשוט פשט אז יוסף האט דאס געוואוסט ווייל ער האט געהאט א נבואה באקומען בנבואה אז דאס איז פתרון החלום, אבער עפעס א קלו האט ער געמוזט באקומען אין די דיטעילס פון דעם חלום צו וויסן. אז ס'מיינט דריי טעג. וואסערע קלו האט ער באקומען? אז ער האט געהערט ווי דער שר המשקים האט אים פארציילט אז אלעס איז געשען אזוי קוויק קוויק טשיק טשאק והיא כפורחת און ס'איז גלייך ארויסגעוואקסן א נץ און ס'איז גלייך געווארן געצייטיגט איך האב עס גלייך אויסגעקוועטשט ער האט פארציילט אזוי אסאך דיטעילס אין איין סיקווענס אין איין מעשה האט ער געזען אז זאכן מוזן פארן דא מורא'דיג מורא'דיג שנעל און האט ער געטראכט אז דריי דריי שריגים מיינט דריי טעג און האט ער דאך אויך געוואוסט אז ס'קומט א יום הולדת אין דריי טעג ארום וואס דעמאלטס קען דאך פרעה אפמאכן די דזשאדזשמענט ווייל דעמאלטס גייט זיין רעלעווענט צו הייערן א שר המשקים און א שר האופים וואס זאלן אנגרייטן פאר די פארטי, מילא האט ער געוואוסט אז ס'איז שנעל, ווי שנעל? האט ער געהאט דעם אנדערן קלו? ווייל ער האט געוואוסט אז די יום הולדת איז קאמינג אפ. סאו זאגט די הייליגע פסוק ווייטער בעוד שלשת, און רש"י ענדיגט צו אז ויש במדרשי אגדה הרבה אז וואס די מעשה רעפרעזענט, ווייל אונז האמיר דאך נאר דא גערעדט אז די פתרון החלום איז דאך נאר פאר. פאר דעם שר המשקים, אבער בעצם איז דאך עס נמשלה לגפן, און ישראל נמשלה לגפן, און יוסף האט אים פותר חלום געווען גוט ווייל ער האט גערעדט גוטס אויף אידן, וואס האט ער גערעדט גוטס אויף אידן? ער האט זיי געזאגט דריי שריגי גפנים, איז דאס גייט ארויף אויף די דריי אבות, די אברהם יצחק יעקב וואס זייערע קינדער גייען עווענטשעלי אראפקומען אין מצרים, און די דריי, נאמבער דריי רעפרעזענט אויכעט די דריי אויסלייזערס פון כלל ישראל, משה, אהרן, און מרים. און די כוס של פרעה מיינט די כוס של פורעניות, די פעין וואס פרעה גייט ליידן לכבוד דעם וואס ער גייט צרות געבן פאר אידן, מילא וועגן דעם האט ער אים אויכעט פותר חלום געווען גוט, דאס איז א מדרש אגדה, אבער פשוט פשט איז ניין ער האט אים פלעין פותר חלום געווען אזוי ווי מען האט געשמועסט ביז יעצט, בעוד שלשת ימים זאגט אים זאגט אים יוסף, סאו יעצט דריי טעג, דאס רעפרעזענט דריי טעג, וואס גייט דעמאלטס געשען, בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך, וועט פרעה אויפהייבן, וועט דיך קאונטן אמאנגסט זיינע.

לשרת לפניו בסעודה, ווען ער גייט מאכן די טשארטס, אקעי, דער שר איז ממונה אויף דעם, דער שר איז ממונה, ווען ער גייט קאונטן די שרים וואס גייען אים מכבד זיין דארטן באדינען ביי די סעודה, ימנה אותך עמהם, וועט ער דיך אויך מיטציילן מיט די מיט די אינווייט ליסט. כן כנך מיינט בסיס שלך ומושבך, דיין דיין מדריגה ווי דו ביסט געווען פאר דעם, דיין שטעלע, דיין פאזישן ווי דו ביסט געווען פאר דו ביסט אריינגעגאנגען אין אין טורמע. סאו סאו וויבאלד ס'איז געווען א גפן אין דעם חלום. האט יוסף פארשטאנען אז ס'איז בתנאי אז עס זאל טובה טוהן א איד, יא, ווייל ישראל נמשל לגפן אזוי ווי געשמועסט, האט ער אים געזאגט א תנאי, ווען וועסטו זוכה זיין צו באקומען טאקע די פתרון, די גוטע פתרון וואס דו וועסט באקומען איז כי אם זכרתני איתך, איתך, נאר אויב דו גייסט מיך געדענקען כאשר ייטב לך, די טאג וואס מען גייט גוטס טוהן מיט דיר, דאס הייסט די טאג וואס מען גייט דיך צוריק שטעלן אויף דיין אמט. אזוי זאגט דער הייליגער אור החיים הקדוש און דער רבינו בחיי, אבער פשוט פשט אין פסוק אז ער האט נישט געמאכט קיין תנאי, נאר ער האט אים פלעין געזאגט, כ'בעט דיך, טו מיך א טובה, כי אם זכרתני איתך, אזוי ווי רשי וועט זאגן, שיטת רשי איז אז, כ'בעט דיך, ווען דו, ווען מ'גייט דיך גוטס טון און מ'גייט דיך ארויף צוריק לייגן אויף דיין אמט, בעט איך דיר א טובה, זאלסט זאלסט מיך געדענקען, און ועשית נא עמדי חסד, זאלסט טון מיט מיר א חסד, והזכרתני, און דו זאלסט מיך דערמאנען אל פרעה והוצאתני מן הבית, כדי אז. ער זאל מיך ארויסנעמען פון דעם הויז, און ער וועט מיך טאקע ארויסנעמען פון די הויז ווייל דו וועסט אים פארציילן אז איך בין דא בעצם מיט א אונטער א גרויסע מיסטעיק, ווייל בעצם וואלט איך נישט געדארפט דא זיין, אזוי ווי ער וועט זאגן אין די נעקסטע פסוק. אבער אז דו קוקסט צוריק זעסטו דא צוויי מאל די לשון פון זכרון אין דעם פסוק, און פאר דעם גייט יוסף באשטראפט ווערן אויף צוויי יאר ווי מיר זעען סוף סדרה, די ערשטע איז זכרתני אתך און די צווייטע איז והזכרתני, דאס בעטסטו איבער צוויי מאל, אלא מאי דו פארלאזט דיך אויף אים, אה! סאו זאגט דער הייליגער רשי כי אם זכרתני אתך. אשר אם זכרתני איתך מאחר שייטב לך כפתרוני. דאס הייסט, איך בעט דיך אז זאלסט ווען דו גייסט ארויס און מען טוט דיך גוטס און מען איז טאקע מקיים דעם פתרון, בעט איך דיר טו מיך א טובה און געדענק מיך. ועשית נא חסד עמדי, אין נא אלא לשון בקשה, ער בעט זיך צו אים, און רשי זאגט די רשי דא אז זאלסט דיך נישט טועה זיין אז ס'איז א תנאי אזוי ווי די אנדערע שיטות. סאו, און פארוואס טאקע וועט מיך וועט מיך פרעה ארויסנעמען אימידיעטלי, גלייך נאכדעם וואס דו וועסט מיך געדענקען לטובה, ווייל כי גנב כי גנב גנבתי מארץ העבריים, איך בין בעצם בין איך א געגנבעטער, מען האט מיך פארקויפט דא קיין מצרים שלא כדין, און וגם פה לא עשיתי מאומה, און דא האב איך אויך גארנישט שלעכטס געטון, כי שמו אותי בבור אז מען האט מיך אריינגעשליידערט אין טורמע, סאו וועגן די צוויי סיבות ווייל איך בין דא אויף א מיסטעיק, מען האט מיך געגנבעט בעצם, און איך האב דא קיין שום שלעכטס נישט געטון, מילא וועגן דעם וועט מיך פרעה זיכער ארויסנעמען די מינוט וואס דו גייסט מיך דערמאנען לטובה, און וירא שר האופים. כי טוב פתר דער שר האופים האט געזען אז דער שר המשקים האט באקומען אזא גוטע פתרון האט ער געזאגט אה געב אהער איך דארף אויכעט א גוטע פתרון איז ער האט ער אנגעהויבן פארציילן פאר יוסף זיין זיין חלום אויכעט איז ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חורי על ראשי איך האב אויכעט גע'חלומ'ט א חלום און אט ס'דא דריי געלעכערטע קארבס דריי געלעכערטע בעסקעטס על ראשי אויף מיין קאפ, איינס העכער דעם צווייטן. זאגט די הייליגע רשי, וואס איז דאס סלי חורי? זאגט ער, עס איז זענען סלים של נצרים קלופים, אזעלכע אפגעשיילטע צווייגן, וואס איז חורין חורין, וואס עס קומט אויס וויבאלד עס איז געפלאכטן איינע צווייג אינעם צווייטן, קומט אויס אז עס איז א געלעכערטע א געלעכערטע בעסקעט. ובמקומנו, דא אין פרענטש, זאגט רשי, יש הרבה איז דא אסאך אזעלכע בעסקעט. און ודרך מוכרי פת כסנין, וואס מיינט פת כסנין?

קיין צוגעמאכטע בעסקעטס, סאו קען מען נוצן אזעלכע עירי, אזעלכע לופטיגע געלעכערטע בעסקעטס. פארציילט ווייטער דער שר האופים פאר יוסף, ובסל העליון און אויפן אויבערשטן קארב ליגט אין דעם מכל מאכל פרעה, מעשה אופה, אלע מיני געבעקס וואס כ'האב אנגעגרייט פאר פרעה, און והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי, און ס'קומט א פייגעלע און ער נעמט זיך עסן פונעם אויבערשטן קארב, ויען יוסף האט יוסף צוגעענטפערט ויאמר זה פתרונו, דאס איז דיין פתרון החלום, שלושת הסלים, די דריי סלים רעפרעזענטן שלושת ימים הם, רעפרעזענטן דריי טעג, אויכעט די זעלבע זאך ווייל פון ווי האט ער דא באקומען דעם קלו? לכאורה פריער האט ער באקומען דעם קלו ווייל ער האט פארציילט אז עס איז געשען זאכן די סיקווענס אוו איווענטס זענען געווען אזוי שנעל אז אלעס איז געוואקסן האט ער געוויסט אז עס איז א שנעלע זאך און ער האט געוויסט אויכעט אז די טאג פון די פתרון אז די טאג פון די יום הולדת קומט אן אבער דא האט ער געזען וויבאלד ער האט גע'חלומ'ט די זעלבע טאג ווי דער אנדערער און דער אנדערער האט מען דאך פותר חלום געווען אז עס גייט זיין אין דריי טעג און מען גייט אים אויפנעמען צוריק אלס אלס שר האט ער געוויסט אז דאס איז אויכעט דריי טעג, סאו בעוד שלושת ימים, וויטין טרי דעיס, ישא פרעה את ראשך וועט דיך אויכעט פרעה מיטציילן מיט די אינווייטס פון זיינע עבדים פאר יענע פארטי, מעליך, און ישא פרעה את ראשך מעליך, אבער ער וועט עס אפשניידן פון דיר, ער וועט אפקאטן דיין קאפ, ער וועט דיך דן זיין למיתה און ער וועט אפשניידן דיין קאפ מיט א חרב, און ותלה אותך און ער וועט דיך אויפהענגען על העץ. און ואכל העוף את בשרך מעליך, און ס'וועט קומען פייגלעך, און זיי וועלן עסן דיין פלייש פון דיר. און וויאזוי האט ער געוואוסט אז מ'וועט אפשניידן דעם קאפ? ווייל ער, ווייל ער, נאר דעם אויבערשטן, נאר פונעם אויבערשטן קארב האט, האבן די פייגלעך געגעסן. האט ער געוואוסט אז די אויבערשטע קארב גייט האבן מער פורעניות ווי די אונטערשטע קארב, ווי די אונטערשטע בעסקעט. ממילא האט ער אים געזאגט, אז דיין קאפ גייט מען אפשניידן, און מ'גייט אויפהענגען די איבעריגע באדי, אז פייגלעך זאלן קומען עסן פון דעם. ויהי ביום השלישי, ס'איז געווען דער דריטער טאג, טאקע יום הולדת את פרעה, ויעש משתה האט ער געמאכט א ריזיגן פארטי דארטן לכל עבדיו, און וישא את ראש ער האט טאקע אריינגעקאונט די שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו ער האט טאקע זיי אויכעט אינווייטעד אז זיי זאלן קומען אלס חלק פון די אינווייטס אלס חלק פון די באדינער פאר דעם פארטי, און וישב און ער האט צוריק געזעצט דער שר המשקים על משקהו אויף זיין אריזשינעל פאסטן אזוי ווי יוסף האט פותר חלום געווען, און ויתן הכוס על כף פרעה און ער האט טאקע געגעבן די בעכער אויף, דאס הייסט ער האט געסערווט פרעה, און ואת שר האופים תלה, ער האט טאקע אויפגעהאנגען דעם שר האופים כאשר פתר להם יוסף אזוי ווי יוסף האט זיי טאקע פותר חלום געווען, און די תורה פארציילט אונז אז ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, ער האט אים נישט געדענקט בשעת די טאג וואס ער איז, וואס וואס מ'האט אים געטון די די די. נשיאת חן וואס מ'האט אים צוריק אויפגענומען, און אויך וישכחהו אויף א שפעטערן טאג, און דאס איז לקבל די צוויי זכירות וואס יוסף האט אים געבעטן, צוויי מאל זכור, זאגט די תורה עקסטער ולא זכר און וישכחהו, סיי ער האט אים נישט געדענקט און סיי ער האט אים פארגעסן. סאו לאמיר זען רשי אויף יום הולדת את פרעה, וואס מיינט יום הולדת? יום הולדת איז די טאג פון זיין געבוירן, זיין בירטדעי, וקורין לו יום גינוסיא. ולשון הולדת, סאו רשי פלאגט זיך יעצט ארום, פארוואס שטייט דא הולדת? סאו ס'דא צוויי מיני וועגן, ווען דו ווילסט זאגן אז עפעס איז, איינער האט געטון א פעולה צו א צווייטן, יא, איז דא קענסטו זאגן אדער בלשון נפעל אז ס'איז געטון געווארן, וואס הייסט דירעקט? לאמיר זאגן די מאמע געבוירט א קינד, איז זי טוט די דירעקטע זאך פון געבוירן. נאכדעם דער הייבאם מאכט אז די מאמע זאל געבוירן. דאס איז שוין א דריטע סטעפ ווייטער אפגערוקט. סאו דאס איז דאס איז א לשון פון פון הופעל. סאו האסט א נפעל, ס'איז ווערט געטון. דורך דורך די אימידיעט עקשאן, די אימידיעט מענטש וואס טוט עס, און און הופעל איז ווען איינער מאכט אז א צווייטער זאל טוהן א עקשאן. סאו ווען א דריט ווען א קינד ווערט געבוירן איז עס די דריטע סטעידזש, ס'איז נישט די א א קריעי א א רעזאלט פון אז די מאמע האט עס געבוירן, נאר ס'איז א רעזאלט אז די הייבאם האט געמאכט אז די מאמע זאל עס געבוירן. סאו האסטו דא א טריט א דריטע סטעידזש אפגערוקט. וועגן דעם שטייט דא הולדת און נישט יום. נולדת, מיט א נ, נולדת וואלט ווען געווען א לשון פון נפעל. סאו ענטפערט רשי, ולשון הולדת איז לפי שאין הוולד נוצר אלא על ידי אחרים, די וולד ווערט נישט געבוירן נישט דורך די אימידיעט, נאר דורך א דריטע פארטי אפגערוקט, שהחיה מיילדת את האשה, ווייל דער מיילדת, דער הייבאם, זי מאכט אז די מאמע זאל געבוירן, און נאכדעם ווערט געבוירן דעם קינד. סאו ועל כן החיה נקראת מיילדת, טאקע וועגן דעם הייסט די חיה א מיילדת, זי מאכט יענער זאל טוהן א פעולה פון געבוירן. וכן ומולדותיך ביום הולדת אותך, וכן אחרי הוכבס את הנגע, שכיבוסו על ידי אחרים, זעה איך אויך, ברענגט רשי נאך אן עקזעמפל, שטייט דארטן אחרי הוכבס את הנגע, דעמאלטס ווען די כהן הייסט דעם מענטש זאל אפוואשן די בגד פאר ער דארף עס באהאלטן דארטן צו זעהן אויב די נגע בלייבט, איז הוכבס ער געמאכט אז דער מענטש, זאל טון די פעולה פון וואשן, נישט אז דער מענטש האט עס געוואשן, נאר איינער האט געמאכט אז דער מענטש זאל עס וואשן. סאו זעלבע זאך דא, פארדעם זאג איך אז אז ס'איז א יום הולדת, ווייל ס'איז שוין א דריטע סטעידזש, ס'איז א הופעל, ס'איז נישט קיין נפעל. זאגט רשי וישא את ראש מנאם עם שאר עבדיו, ער האט זיי אויכעט אינווייטעד צו די פארטי, אזוי ווי ער האט אינווייטעד זיינע אנדערע ליסט, געסט ליסט, זיינע אנדערע באדינערס ליסט, שהיה מונה המשרתים שישרתו לו שישרתו לו בסעודתו, וזכר את אלו בתוכם, ער האט אינווייטעד אלע זיינע משרתים וואס ער האט געדארפט האבן, אלס באדינערס דארטן ביי דעם פארטי, און ער האט זיי אויכעט געדענקט צווישן זיי, און די ראיה פון די, די ראיה פון וואו איך ווייס אז וישא מיינט אויפנעמען און קאונטן איז כמו שאו את ראש, לשון מנין, אפציילן, דאס הייסט אז ער האט זיי אריינגעקאונט אין די אינווייט ליסט. און וישב את שר המשקים יא, האבן מיר שוין געזען די לעצטע רש, צוויי רשי'ס פון די פרשה, ולא זכר שר המשקים בו ביום, יענעם טאג האט ער אים נישט געדענקט, און וישכחהו לאחר מכאן, ער האט אים אויכעט פארגעסן אויף שפעטער, פארוואס טאקע? מפני שתלה בו יוסף לזכרו, וויבאלד. די סיבה פארוואס מן השמים האט מען געמאכט ער זאל פארגעסן און די מדרש זאגט אז ער פלעגט ער האט זיך געמאכט ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה האט אים יוסף געהייסן אז ער זאל זיך מאכן אזעלכע בענדלעך ארום זיין האנט וואס דאס זאל אים דערמאנען און די און א מלאך איז געקומען און אראפגענומען זיינע סימנים סאו פארוואס האט מען מן השמים געמאכט ער זאל פארגעסן מי ש מפני שתלה בו יוסף לזכרו יוסף האט זיך פארלאזט אויף אים אז ער זאל אים געדענקען וואס הייסט ער האט געוואוסט אז די אייבערשטער גייט אים אויסלייזן אבער ער האט געבעטן זיין השתדלות זאל עס טון פאר אים הוזקק להיות אסור שתי שנים און לכבוד דעם האט ער געדארפט זיין איינגעשפארט פאר נאך צוויי יאר קעגן די צוויי מאל זכור וואס ער האט געזאגט, ער האט געבעטן צוויי מאל דער שר המשקים זאל אים געדענקען, לכבוד די צוויי מאל האט ער געדארפט האבן פאר יעדע מאל א גאנצע יאר, פארוואס? ווייל ער האט זיך אינוויזשענד אז לכבוד די השתדלות וואס ער האט יעצט געטון אז ער האט געבעטן דער מענטש זאל אים געדענקען וועט ער אין צוויי טעג ארום זיין אויסגעלייזט, פארוואס? ווייל די היינטיגע טאג איז מען פותר חלום, צוויי טעג שפעטער האט מען שוין צוריק געשטעלט דעם חברה צום אמט, סאו האט די אייבערשטער אים געגעבן א שטראף יום לשנה. פארוואס? ווייל אזוי ווי איך זעה דארטן ביי די מרגלים אז די עוון פון נישט האבן בטחון באקומט מען א עונש פון יום לשנה ווייל די מרגלים זענען געווען פערציג טעג וואס זיי האבן נישט געגלייבט אינעם אייבערשטן אז זיי גייען באקומען ארץ ישראל, האבן זיי באקומען לכבוד דעם פערציג יאר מדבר, סאו וועגן דעם האט ער אויך באקומען יום לשנה. אז ער האט נישט געהאט קיין בטחון, שנאמר אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים, וואויל איז דער מענטש וואס לייגט אינעם אייבערשטן זיין בטחון און ער דרייט זיך נישט אל רהבים, וואס מיינט רהבים? ולא בטח על מצרים הקרויים רהב, שטייט דארטן אזכיר רהב ובבל, זעה איך אז רהב איז א לש ע, רעפרעזענט די מצרים, סאו וואויל איז דער מענטש וואס לייגט זיין בטחון אויפן אייבערשטן און נישט אויף די מצרים, אבער חס ושלום צו זאגן, דער רבינו בחיי זאגט און אלע מפרשים זאגן, אז חס ושלום צו זאגן אז יוסף האט זיך טאקע פארלאזט אויף דעם מענטש, נאר מן השמים האט מען אים געשיקט דעם דעם דעם דעם השתדלות, ער האט יעצט א אפערטוניטי, ווייל ווייל ער גייט דאך ארויסגיין פריי, האט ער א אפערטוניטי צו ווערן, סאו זיין עבירה איז אבער געווען אז ער האט אים געבעטן, דו דערמאן מיך, ער וואלט זיך געדארפט פארלאזן אז דער אייבערשטער וועט אים שוין אינדוסן אז ער זאל אליינס אריינווארפן א גוט ווארט אויף יוסף, און מען זעט דאך טאקע אז צוויי יאר שפעטער ווען פרעה האט זיך האט זיך האט געפרעגט ווער קען מיך פותר חלום זיין, איז ער פון זיך אליין געגאנגען פארציילן אז יוסף איז אין טורמע. זעה איך פון דעם אז די אייבערשטער ווען ער וויל לייגט ער אריין אין די דעת פון א מענטש זאל טוהן וואס איז גוט פאר דיר, מילא יוסף וואס ער איז געווען אויף אזא הויכע מדריגה די הייליגע יוסף הצדיק האט די אייבערשטער מדקדק געווען כחוט השערה, און די אייבערשטער האט אים האט אים באשטראפט אפילו ער האט ווייל וויבאלד ער האט געבעטן זיין השתדלות ער זאל מיך גיין באגעדענקען, און בעצם וואלט ער געדארפט אים גארנישט בעטן און ער זאל פון זיך אליינס טראכטן אז ער וויל אריינווארפן א גוטע ווארט, האב א, אה, שכוח פארן דערמאנען, האב א לעכטיגן שבת און האב א פרייליכן חנוכה, מען וועט זיך זעהן נעקסטע וואך.